די צווייטע שטים וואס איר וועט הערן איז פון דעם דיכטער א' לעיעלעס, ער וועט פארליינען א צאל פון זיינע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע די שטים פון יידישן פאעט. זייט אזוי גוט לעיעלעס. איך וועל אנהייבן מיט א ליד וואס דאכט זיך מיר דריקט אויס מיין צוגאנג וועגן דעם עצם פון ליד.

דער אָנהייב פֿון אָנהייב איז ניגון. בלויז דער, וואָס דערהערט זײַן אייגענעם ניגון, איז נישט קיין גר אין געהיימלאַנד פֿון ליד, איז אַ תּושבֿ אין היימלאַנד פֿון ליד. דער האָט דעם פֿולן שׂכר פֿון דעם ליד, דען דעם האָט דער סר פֿון דעם ליד איינמאָל אויף שטענדיק באַרירט דאָס נאַקעטע אָפֿענע האַרץ מיט דעם פֿלאַם פֿון זיין מויל. דאָס ליד פֿון לידער. דאָס ליד פֿון לידער איז געצוימט. דאָס ליד פֿון לידער איז אָן פּרטים. עס ציען זיך די מענטשן שבטים צו עפעס וואס איז בלויז פארטרוימט, צום עפעס וואס נישט איינער האט אים. א בלאסק פון זון וואס קוים באזוימט דעם שפיץ פון בוים, און דארטן שוימט א רגע גאלדיג, רגע אטעם. די רגע שוימט און טוט זיך אפ. די רגע שטארבט א טויטער שטרייטער. דאס ציעניש געדויערט ווייטער און קרייזט אין קאסמישן גאלאפ דורך לעבנס רינגען ווידער, ווידער, ווייל ליבע הייסט דאס ליד פון לידער. דאס ליד פון די לידער איז איילן צום סוף פון שטענדיגן אנהייב א שרומפן און שטרעקן. דאס ליד פון די לידער איז וועקן זיך וועקן נאך וויליגן פוילן כאאטישן שלאף. דערלאנגט מיר א גרויסן פארנעמיגן בעקן. כ'וועל פארזיכטיג צערטליך פון לעבן דעם שטאף

דאס איז ער און איז א הרגער אן טאטע אן מאמע אן ברידער, ווייל טויט הייסט דאס ערדישע ליד פון די לידער. דאס ליד פון לידער איז א שלוכץ, א שלאף געוויין, מיט פארשעמקייט אבער אן באזינונג. דאס ליד פון לידער מאנט אלץ קיין אנטרינונג? און פון אומעטום דער שטומער ענטפער, ניין. ליבע שפינען וועט איר גאלדן שפינונג לאנג נאך מיין געפלאטער, לאנג נאך מיין געוויין. און דער טויט א קיינמאל זאטער, קאלט אליין וועט מיין זאמען שלאכטן פאר זיין דינונג.

איך הייסט ס'ליד פון לידער. דער גאט פון ישראל. דער גאט פון ישראל איז נישט רייך. כ'האב געזעהן די סיסטינער קאפליצע.

האט ווינציג פארשוינען. א חנוכה לעמפל, א פרוכת, א מגילה, א בשמים ביקסל, א תפילין זעקל, א יד, א מנורה, כתר תורה, מכשירים פאר מילה, און א פארצייטיגער פאר-פאר-פאר-פארצייטיגער כתב יד. נאך א מאנוסקריפט און נאך א מאנוסקריפט, געוויקלט, געבונדן, פארקניפט.

פארש אליין, לייד אליין פאר דיין און פאר מיין אייגענעם האנאר. האט ער גענומען אין א גרא גראען אמאל, און פון בארג אראפ אין א טאל געווארפן צוויי הויפנס אותיות, זיי צושאטן איבער די וועגן פון דער ערד. זיי האבן געפינקלט מיט רעד. מיט מימרות געפלעמלט, און פון דעמאלט שוין טויזענטער יארן ווי מען זוכט זיי, שוין טויזענטער יארן ווי מען קלייבט זיי, שוין טויזענטער יארן ווי מען טייטשט זיי, און נאך אלץ איז נישטא קיין באשייד פאר די אותיות, פאר די מימרות, פאר די רייד. נאך א מאנוסקריפט און נאך א מאנוסקריפט, געוויקלט, געבונדן, פארקניפט.

געוואקסן זענען נייע. נאר פאר א גאט פון גוטס, און פאר דער גוטסקייט לער, אויף טויט געגאנגען איז ישעיה. ס'האט העקטארן געגעבן צו די ווילדע הינט האמער, זיין אכילעס האט צוגערויבט אים די לוויה. נאר אונטערגאנג פון דער מלוכה

ווען יובל'ען וועט דער מאן ישעי'. בייראן. איך וויל קודם כל ציטירן צוויי שורות פון בייראן'ס אן אייגן ליד וועגן זיך און זיין ארט אין דער וועלט. But there is that within me which shall tire torture and time and breathe when I expire. בייראן. א פלאם דאס ווארט, דאס הארץ פון דיכטער ברענט, און וויפיל אנדערע ער זאל נישט בריען, אליין פארצערט ער דאך און פונדאמענט פון זיין געביי, און שוינט אויך נישט די ווענט. ער איז שוין אש, מען זעט א פונק קוים גליען. דער דיכטער האט זיך אויסגעברענט אין פיין. איז דאס זיין ווערק? איצט מעסטערס מעסט זיין שיין און נעמט זיך פלייסיג אין זיין חורבן ריען, קריכט כאטש אזוי אין אייביגקייט אריין. אָ, בײַראָן, גרױסער באַרד און װילדער לאָרד! כ'בין אין מײַן זינד פֿאַר דיר אַצינד זיך מודה. כ'האָב לאַנג שױן נישט געהערט דײַן אײגן װאָרט, און ס'האָט פֿאַרטומלט מיך דער מאָרד פֿון דײַן געדעכעניש. װי אױף אַ הױדע האָט יאָ געטריבן נײן און באַלד פֿאַרקערט. דאָ האָט זיך לויב און דאָ פאַרדאַכט געמערט. כ'האָב קעגן ביידע זיך געווערט מיט ביידע, ביז יאָ האָט אויפגעהעלט און אויפגעקלערט. אין לאָנדאָן האָב איך אָפטמאָל ווי געוואַרט, אָט גייסטו, שענער אויסגעפּוצטער דענדי, עס רייסט נאך אויפטו זיך דיין בלוט און גארט ווי העקטאר אלעקסאנדער באנאפארט מיט הייסן שפאן צו שרייבן דיין לעגענדע נאר פלוצלונג קרימט זיך אויס דיין קינדיש מויל א דריי אין קנעכל באלד א קראמף אין זויל און אויס מיט זיג און מארש און שטעט און לענדער דיין לאמער פוס פארט דיין געמיט אויף קויל. דאָך ווידער לייכט דיין אויגן־בלוי באַפרייט. איז וואָרט נישט שאַרף גענוג צו שניידן גורל. איז האַס נישט שטאַרק גענוג צו שטורמען צייט. אַן אַנדער ליד האָסטו געבראַכט די לייט פון שטילן קאַטעדזש און געשניצטן טויערל. האָט איין העלפֿט וועלט געשטוינט און זיך געבוקט, די צווייטע האָט אין שׂינאה זיך פֿאַררוקט און דיך געפֿלוכט מיט קינאה און מיט מורא. און דו האָסט מיט די אַקסלען בלויז געצוקט. נישט זילבן, האָסט געוואָרפֿן שטיקער פֿעלדז אויף קעפּ און הערצער, דיין געמיט אין שטיקער וואו א שעדל נאר, א פאלש, א געלס, האסט געריסן אים דעם ווייכן פעלץ, האסט דרייסט געצערנט קעגן אונטערדריקער, און דרייסט אקעגן יאך אין מענטש אליין. ס'האט נישט געלוינט דיך ערליך צו פארשטיין, ווייל נישט צו זיין א וואוילער רו באגליקער, נאר שטערן רו, געווען דיין הארטער מיין. די בירגער האט באאומרוהט דיין מאראל, די מורא פאר די ווייבער און די טעכטער וואס האבן שטארק געלעכצט נאך זייער פאל אויף רום באגלאנצטער שארף פון דיין קינדזשאל. די קריטיקער האט לוסטיג דיין געלעכטער געשטופט אין דעם נאראנים מארק אריין, ווי קאן דער שבט דיר דאס מוחל זיין? דערצו האָסטו, דו ציניקער, דו שלעכטער, דערמאָנט זיי אָן די פּערל פֿאַר דעם שוויין. האָסט נישט געקילט גערעכטן ציל מיט מאָס און טאַקט, די דעליקאַטע סעווער-וואַזע, גאַנץ אָפֿט אַ פּוסטע שמאָכטע בלויז פֿון גלאָז, האָסטו אַוועקגעשאַרט ווי וויאַלע גראָז, ווען ווילן האָט געקעמפֿט מיט צאָל און פֿראַזע. אָ, שענער אין באַרוישטער װאַגעניש אַ קער צו טאָן אַ קלאָש מיט גאָלדנע פֿיש, װי פֿילאױגיק צו היטן זיך די באַזע און שמײכלען ליב באַקװעם בײַ יעדן טיש. רום, רום! װער איז נישט גרײט אױף הענט און קני צו גײן דורך דראָט און זומפּ צום בלאַנקן צעפּטער. דיך האָט דער רום אַליין געזוכט און פרי, דאָך האָסטו נישט געדינט צום זיסן גלי. אָט בלענדיקער, אָט באַלד אַן אויסגעוועפּטער, האָסטו זיין פולן פוילן זין דערקענט. געוואוסט, דער וועג צו פאָלק און מאָנומענט איז אַ געדרייטער. און אַ פֿיל געטרעפּטער, און איין טרעפּ נאָר, נאָר איינע, איז טאַלענט. מיט רום געזעטיקט, און מיט ווייבער אויך, האָסטו געלאָזט זיך איינזאַמלען די גאַרבן. די זעקס און דרײַסיק יאָר געשאַצט נישט הויך.

שוין הונדערט נאך דיין פרייד און נאך דיין נויט, און וואס? די צייט איז נאר א שאטן-פלויט, נאך ווימלען שטות און רשעות פון פיגמעיען ארום פאעט וואס פירט זיין שטרייט מיט טויט. אקטאבער. און נאכאמאל באגריס איך דיך, דו שיינקייט פון אקטאבער. און ווידער קלינגט מיין לויב צו דיר, דו ליבער בראנקסער פארק, וואס אינדערמיט פון מענטשן-קעסטלעך, אויטאס, טומל, מאַרק, באַמאָלסטו מײַן געמיט מיט װײַן, מיט ליכט פֿון רײפֿן האָבער. איך האָב די פֿאַרבן דײַנע האַרבסט באַװוּנדערט און געשילדערט. נאָר כ'קער זיך אַלץ צוריק צו דיר, דו שטאַרקסט מיך און באַנײַסט. װי ס'װאָלט פֿון יעדן בלאַט אַראָפּגעקוקט אַ קלוגער גײַסט, מײַן װײ פֿאַרענטפֿערט, און דעם גאַנצן װעלט-װײ אױך געמילדערט. אָ, שטענדיק איבער מיר פֿון טױט דער סודותדיקער אָטעם! שױן װיפֿל קבֿרים פֿון חבֿרים בערגלען זיך אין האַרץ. פֿאַרגעסן שׂינאות איצט. געבליבן טרויער, שטיל און צאַרט. ווי ווייט, ווען איך אַליין וועל וואַרפן שוין דעם לעצטן שאָטן, האָט היינט פאַר מיר אַנטפּלעקט זיך דער אָקטאָבער פילגעשטאַלטיק, גלייך ס'וואָלט דער וועלט-גייסט ווי אַ גאָלדיק-דורכזיכטיגע טויב אַראָפּגעלאָזט זיך אויף מיין אַקסל און געמורמלט, גלויב און זע און טרינק פון מיין פילפלאמיקער צעשטראלטקייט. איך האב נישט ווידערשפעניגט, ס'הארץ צעעפנט מיט פארטרויען אקעגן אלע ליכט-וואונדער פון פארק ביי מיר אין בראנקס, געשלונגען צונטער און געשלונגען פורפור, בראָנדז און פּאָנס, געוויינט, געטרויערט שטיל, און פריד געשיקט צו ווייט און נאָענט. איינזאַמקייט. איך קען דיך גוט, דו איינזאמקייט געטרייע. ביסט נאכגעגאנגען מיר פון סאמע ערשטע טעג. אין קינדהייט האסטו אנגעיאגט אויף מיר א שרעק, ווי אלטע יאמערנס ביי א לוויה. דער יוגנט מיינער האסטו קלוג געשלייערט אן אנדערע פיגור, א קאמפליצירטער בילד, א נאנע וואס איהר נאז אפילו איז פארהילט, זי שרעקט אביסל, נאר זי רייצט אויך, פייערט. צום וואהרסטן ביסטו איצטער. מעלאנכאליש באטראכסטו מיך און קוקסט מיר גלייך אין אויג אריין.

געדולדיגער און לעצטער גאסט, דו וועסט לאיאל אויך פראווען מיין לוויה. יעקב ביים יבוק. די נאכט האט געטונקלט, א קנויליג און עלנד שטיק שווארץ נאָר פֿינצטערער נאָך האָט געקנױלט זיך דער עלנט אין האַרץ בײַ יעקבֿן. דאָ, װוּ ס'איז ענדלעך פֿאַר אים אַ געגאַרץ געלעגן דאָס לאַנד פֿון זײַן פֿלאַטער. פֿאַר אים איז זײַן לעבן דאָס שװערע געגאַנגען פֿאַרבײַ, סכּנות און זאָרגן און מוראות. פיל גראָער פֿון בליי. מיט פּאַסטקעס און שטרויכלונגען האָט זיך צעעפֿנט פֿון ס'ניי דער וועג פֿון זײַן מי און זײַן מאַטער. איצט איז ער געבענטשט מיט אַ היפּשלעך און פֿאַרביק פֿאַרמעג. סײַ קעמלען און אייזלען, סײַ רינדער און שעפּסן און בעק, געזאַמלט אין פֿראָסט פֿון די נעכט, אין דער היץ פֿון די טעג, און אויך מיט ליסטיגער קלוגשאפט. געבענטשט אויך מיט קינדער און ווייבער. עס ציטערט אָן סוף פאר רחל'ן זיין זעל, פאר זיין שענסטער, זיין ליבליכסטער שאָף. זי איז אויף דער צייט. זאָל דאָס עופעלע זיין סימן טוב. און זאל עס זיין פרייד פון גענוגשאפט, עס טויכן ארויס די פארדראסן, די פריידן דערוואכט דעם לבן'ס באשווינדלען מיט לאה'ן, זיין קומען פארשמאכט צו רחל'ן נאך יארן באגערן, אוי וואס פאר א נאכט פון גליק און דערפילונג פאר ביידן. אוי וואס פאר א נאכט! אבער אט איז א נאכט אויך אצינד. ווי ס'לויפט עס דאס מענטשליכע לעבן אוועק אָ געשווינד, אזוי ווי פון יעגערס אויף בערג א צעשראקענע הינד, אויס גליק, אויס דערפילונג, אויס פריידן. אויך איצט איז א נאכט, און עס לויערט א יעגער אויף אים, זיין אייגענער ברודער, וואס איילט זיך מיט צארניגן גרים, מיט שווערד פון נקמה און שנאה, מיט טויט אין זיין שטים, ער איילט אלץ און איילט אלץ געשווינדער. אַליין איז ער איצטער אַ פֿולער מיט עלענד און ליידיק פֿון רו, אַקעגן דעם מאַן פֿון דער שווערד און פֿון ווילדן הו-הו. ער, יעקב דער שטילער, אַקעגן אַ ברודער דערצו, וואָס שלאָגן וויל מוטער מיט קינדער. אַ ציטער פֿון טײַך איז אַדורך אין די גראָזן פֿון פֿעלד. באַפֿאַלן איז יעקבֿן גרײַלעך אַ שױדער און קעלט. און פּלוצלינג, ס'האָט עמעץ מיט קראַפֿט פֿון נישט-דאָזיקער װעלט זיך ראַנגלען מיט אים דאָרט גענומען. אַ מאַן, נישט קײן מאַן, האָט אים דװקא באַצװינגען געװאָלט. און יעקב וואס האט פאר א מענטש זיך אין שרעקן געראלט, האט איצטער זיין ווילן צום לעבן געשטארקט און געשטאלט ער זאל נישט זיין נפש באקומען מיט מענטשן, ווי ס'טרעפט זיך, געווין צי פארליר, ס'געהערט צו דעם מענטשליכן דרך

מיט זיין פארמעסטונג ס'בליצט יעקבן אויף דער אמאליגער לייטער פון לוז מלאכים דאס טויער פון הימל, עס ציטערט זיין פוס, נאר טיף אין זיין אינגעווייד ברומט עס, כ'מוז בייקומען! כ'מוז! ווי ס'וואלטן געברילט דארטן לייבן. עס דרייט אים אין פייער, אים וואלגערט א פלאמיגער באנד, ס'גייט איבער זיין נאקן אן רחמים, א מעכטיגע האנט וואס דריקט אים און בייגט אים און האמערט אראפ נאכאנאנד, ביז יעקב דאס קול זיינס פרואווט הייבן, ווער ביסטו? וואס יאגסטו מיך נאך און דו פרואווסט מיך אלץ אויס? דער ענטפער, א האמערן בייגן א מעכטיגע בלויז. עס האמערט א בויער אזוי לויט זיין ווילן א הויז און פארעמט לויט זיינע כוונות. און יעקב ער הינקט שוין, ער זינקט שוין, אט פאלט ער אויף דר'ערד, אויס הימל. צו שוואך קעגן דעם וואס דער גורל באשערט, צו שוואך קעגן גורל, אומזיסט זיך מיט גלויבן גענערט, אויך אויבן נישטא קיין רחמנות, נאר דעמאלט גראד ווייזט זיך דארט אויבן א דינינקער פאס, אן אנזאג א שוואכער, א בשורה פארנעפלט און בלאס. אז סוועקט זיך אין שלאף שטוב פון טאג אויף דער נאכטיגער גאס די זון מיט א כח א יונגן מיט אנשטרענגונג לעצטער מיט לעצטן פארצווייפלטן גלי פון ווילן און קראפט וואס נישט זיינע און גאר נישט פון הי כאפט יעקב זיין ראנגלער ביים גארטל און ביז אינדערפרי ער האלט אים פארקלאמערט

וועסט אפטמאל נישט וויסן דעם חילוק פון בענטשונג ביז פלוך, נאר קלאר איז פארשריבן אויף אייביג דארט אויבן אין בוך, מוזט גיין און דערגיין, אפט א הוילער, אן קלייד און אן שוך, צום ציל דורך אומענדליכן וואגל. געזאגט און אוועק. און ס'האט דעמאלט א שטראליקע האנט. צענומען דאָס טויער פֿון נאַכט, און ס'האָט מעכטיק געשפּאַנט די זון אין איר פּראַכט און פֿאַרגאָסן באַװעלטיקט דאָס לאַנד און צערטלעך געקושט יעקבס פּנים. האָט יעקב געשטעלט זיך אױף זײַנע צעװוּנדיקטע פֿיס, מיט װי און מיט שמײכל געזאָגט זיך, זאָל זײַן װי עס איז. און פעסט זיך געלאָזן אַקעגן דעם שווערד און דער שפּיז פון עשו, זיין שונא פון דאנען. דער לאַגער האָט וועקן גענומען זיך ראַש אויפן פעלד, עס האָבן די מוטערס און זין זיך אין רייען געשטעלט, דער פאָטערשער בליק האָט געאַנגסט און דורך טרערן געהעלט זיין פּנים. א רוף צום באשיצער. געוואוסט קוים, געטראכט קוים האט יעקב, און אפשר גאר יא, אז ס'איז אין דעם טראן פון דער אייביגקייט, גראד יענע שעה, זיין פנים געווארן געקריצט, און אין טראן איז עס דא, גאט זעלבערט, דער פארכטיגער קריצער. שלום. איך האב געקויפט א פלעשל וויין און טארט און ניס און עפל ברויט מיט קעז און פאמעראנצן און זיך געזעצט צו פראווען שלום ביי דעם טיש. דער שונא איז דאך שוין צעקלאפט אינגאנצן. און ביי מיין טיש ווער זענען עס געווען די געסט? צוויי ברידער און די שוועסטער צוויי פון פוילן. איך האב באגריסט, געקושט זיי אויף די ליפן פעסט, די ליפן קאלטע קאלטע שווארצע קוילן. נישט פיער מיר זענען פֿיר און זעקס מיליאן, זאָגט אָן שום קלאַנג דער ברודער וויקטאָר אײַזיק. מיד שאָקלט צו מיט שטאָלצן קאָפּ אויך יענקעוו דן, און ביידע שוועסטער קוקן ווײַט און אײַזיק. עס איז דאָך שלום אויף דער ערד שוין אויסגעשפּרייט, און כ'האָב פאַרבעטן אויך די פרייד צום יום-טוב, אָט יענע זעקסטע שטול, זי איז פאַר איר געגרייט. אַזוי האָב איך געזאָגט און זיך פאַרפּלאָנטערט. די זעקסטע שטול. איז פּוסט געשטאַנען אויבן-אָן, גענעבעכט לער ווי אָן דעם קאָפּ אַ היטל. נאָר ס'האָבן נישט געקוקט אַהין נישט וויגדער, דן און אויך נישט ריווע-מינדל, ליבע גיטל. זיי האבן נישט געקוקט אהין און נישט צוריק, נאר בלויז אין תהום פון אייגענעם זיכרון, און דאן אויף מיר א לעצטן מידן מידן בליק, און זענען אלע פיר באלד נישט געווארן, מיט פינף שטולן ליידיגע ביים גרייטן טיש. בין איך געבליבן איינער ביז באגינען, פארשעמט געטונקלט האבן וויין און ברויט און ניס, און ס'האבן שטיל געוויינט די אפעלצינען. צו דינהן. מיט פלאטערדיגן הארץ האב איך באטראכט די קליינע הענטעלעך און פיסלעך דיינע, ווען ס'האט אן ער געשריבן מיט ערשטער טענה, מיין פאטערשאפט צום לעבנס אל דערוואכט. א וואזשנע פיינע טאכטער, גאר א פיינע, האט מיך באגריסט דער דאקטאר פריינטליך פרום, און ס'האט א פרייד אין מיר זיך שטאלץ צעקלינגלט, גענוג געבוכערט, שוין גענוג געיינגלט, דו האסט א קינד, א טאכטער אן א מום, דו ביסט אין טאטע-זיידע-קייט פאררינגלט. און שיין ביסטו געווען פון ערשטער נאכט אין מיינע פאטערליכע יונגע אויגן. די קערנער זון, די פינקלדיגע רויגן פון דיין געלעכטער האבן פול געמאכט די ווינקלען פון דער שטוב מיט רעגנבויגן. דו ביסט געוואקסן קלוג און טראציג, ביז דו האסט פון דו האסט זיך פון דער שטוב ארויסגעוויכערט. ס'איז רעכט, האב איך זיך זעלבער אלץ פארזיכערט. אוועק דיין לופטבאלאן, דיין טיי-סערוויז, איצט טוט די צייט. זי איילט און מאַרעוויכערט. מיר פֿעלט די פֿאַרב, דאָס לאַכן, ס'פֿעלט דאָס קינד, די צאַצקעס פֿעלן. כ'בין אַליין אַ שפּילער, אַלץ רײַפֿער דו, און איך אַלץ ווײַטער, שטילער. אין דיר האָט אויך מײַן קינדישקייט געגרינט. ניין, די צייט מאכט אלץ דאך בלייכער, קיהלער. מיין טאטעשאפט איז נישט איי איי. כ'בין נישט צו שטארק געראטן פאר דער פאטער ראלע. דער רעזשיסאר פון לעבן האט מיין דאליע געפלאנט לויט סטילן צען און דאן צעמישט. איך שפיל צום בעסטן היינט די מעלאַנכאָליע. אַ טרויער דריקט מיך אָפֿטמאָל ווי טשוגון אַרום דעם האַרץ אַ ליידיק-גראָער גליווער. געדענקסט דעם דיכטער פֿון ספּון ריווער? עס שווײַגט דער פֿאָטער ווען ער קאָן זײַן זון זײַן לעבן נישט דערקלערן. מילד, נאַיִװער װי ס'איז אַ זון, דאַרף דאָך אַ טאָכטער זײַן. װעסט מיט דער צײַט פֿאַרשטײן מײַן האַװן, יאָגן, מײַן אומגעדולד, מײַן ברען און מײַנע פּלאָגן. ביסט איך, מײַן אָנהײב, גאַנג, מײַן פֿרײַנד און פּײַן. און מער קען איך דער ווערטערמאן נישט זאגן. וואודפערן פארם, דאס איז א נאמען פון א זומער פלאץ, עס איז געשריבן געווארן עטליכע חדשים פארדעם ווי פאניע גלאנץ מיין פרוי איז אוועק פון דער וועלט. די פעלדער ליגן רחבות'דיג און זאפטיג, עס פאשען זיך אויף זיי דריי צענדליג קי. די רו, א בלוי און גאלד געוועב, שטייט האפטיג, די רונדע רו פון עפעס א נישט הי. מיין אייגן פעלד איז לאנג שוין אויסגעליידיגט.

נעמט אפ דאס לשון. איר שטערן פראכט טרעפט אין דעם הארץ מיר גלייך. ס'בליצט אויף א וואר אין מיר און ווערט פארלאשן און שווימט אוועק ווי א געהיימער טייך. ווי זינלאז קלינגען רייד און טאט און חיוב אקעגן ווילדן בראנד וואס ברענט ווער דארט. די אנקלאג וואס עס האט געהויבן איוב קען נישט דערגיין קיין טרייסט פון ענטפער דארט. עס רוהט אויך נישט די טרייסט מיט זילבער שמייכל אויף דעם געביי פון איינשטיינ'ס וואונדער שכל. ער ווייסט דאס מער פון דיר און מיר. א קו האט דורך דער גאנצער נאכט גערעוועט פון יענעם לוסט-באַגער אַ ווילדער רוף, וואָס יעדעס לעבן איז זיין בלינדער עבד, אַ קנעכט אי איך, אי דו, און יעדער גוף. איך האָב שוין מער די נאַכט נישט איינגעדרעמלט. דער רעוו, וואָס האָט אַזוי בהמהדיק די לופט צעברומט, האָט מיך געוועקט פּונקט דעמאָלט, ווען א קאָשמאַר האָט בייז און אימהדיק מיט שווייס צעווייקט מיין קישן און מיין ליילעך. ס'איז בעסער, זאָג איך, און געזונטער גרייליך, דאָס נישט שלאָפן אַצינד פאַר מיר. כ'בין אין דעם שווערן, קילן נאַכט-געטונקל צום פענסטער צו, כמו לויט אַ סיגנאַל,

איך קוק מיט הארץ קלאפן, און וואס דערגיי איך? ס'איז קלאר, עס הייבט א נאכטיגער רוצח א בלוטיגן קינדזשאל אויף מיר. מיין פולס ער ריטעמט האסטיג האסטיג,

און ערגעץ פּרייכט אַ חיה בלינד פֿאַרהוילן מיט גלוסטעניש און בייזער מאַכטיקייט. די גאַנצע טויבע וועלט איין גרויסער מאָנסטער, און מיט זיין חשק אין סכנה נאָענטסטער פֿאַרמעסט דער מערדער זיך אויף מיר.

פארוואר, פארצוקונג איז די שווארצע חתימה וואס יעדע נאכט לייגט שאלקהאפט אויסטערליש. היינט האב איך בלויז דערפילט עס נאך אינטימער. דער פחד האט געהויערט קלויסטעריש. א קליינע רגע נאר, דאס מעסער גלוסטיג וועט צופאלן און שטעכן אין מיין ברוסט זיך און רויטלען הייס מיט סוף פאר מיר. נאר אט די קליינע סאמע לעצטע רגע האט אין איר טראכט געטראגן רגע'ס פיל, אזויפיל צייט זאל א געוויין-עלעגיע דערגיין צו מיין געהער סיי הויך סיי שטיל.

פון אלץ וואס האט א לעבעדיגן אטעם, אלץ האט געקלאגט פאר מיר. די קלאג פון דעם פארצוקטן ווייך געדולדיג לעב איך, צו מאכן יענעמ'ס גלוסטונג זאט, פון דעם פארצוקער, צי בין איך דען שולדיג וואס כ'קען נישט לעבן אויף קיין גראז און בלאט? א בונט געברום, עס זומט און שרייט און זשומעט מיט א געמיש פון חוזק מעסערלעך אין דעם צוגאס פון אויסוועגלאזן אומעט. דו ביסט די קרוין! ביסט אומפארבעסערליך מיט דיין געשפין פון פעטע דרייסטע פלענער, מיט דיינע רייד פון העכער, בעסער, שענער, דא וואו עס פגר'ן אויך מיר. דו פארשסט דאס ליכט ביז ווייטסטן נעפל, און כאפסט אויך אויף דעם וואונק פון מינדסטן פונק. האסטו געהערט א שטיל געפרעפל צי א געשריי אין צארנדיגן שוואונג? האט וואו א טרער פאר אונדז געטחינעט? א קול פאר אונדז געהויבן? עמיצער? דיין שפראך מיט אונדז איז גאנץ פארכלינעט, מליצה, אבער זין. א שמץ נאר ביזט שטאלץ וואס זוכט פאר זיך באזינונג וואס זוכסט פאר זיך באזינונג פאר אונז קיין זוכונג קיין געפינונג וואס אונזער צוועק וואו גייען מיר דו האסט פארטראכט א טרייסט געמאכט א פארעם פון זיך און אים באטיטלט מאכטיג גאָט, הענגסט קונציק אָן אויף אים אַ ים יסורים, אַמאָל אַ טראָפּן פֿרייד אויב דיר געראָט. זאָגסט תּפֿילות אים, בויסט טעמפּל נאָך אַ טעמפּל, און בעטסט אים אויך אויף רחבֿות גראָזיגער, ווי יעדער בלישטש איז דיר אַ הייליק לעמפּל. אונדז איז פֿאַרזאָגט דער ספּאָרט דער דאָזיגער. דו זעסט די נאַכט, איר האַס, איר מערדער-אָנזאָג, די קלינג די דאָרשטיקע, אַזש טונקל בראָנזיק, אַזאַ די וואָר, זי לעבן מיר. איצט האָבן ווינטן אין די ברייטע פּאָלעס, פון יעדן ווינקל אין דעם האָריזאָנט, געטראָגן נייע מענטשישע יללות, נאר הערן זיי איך האב מער שוין נישט געקאנט, בלויז איינע איינציגע עלעגיע נאטע, אן אנגסטיגע און ווי פארבאטענע, פון שולד און אומשולד, דורכפאל און חרטה, האט מיך באצוואונגען א צוטראטענע. זי איז געווען באקאנט מיר מער ווי קענטליך, און ווי א קינד א קליינס מיט שלאפע הענטלעך געטוליעט זיך פארקראמפט. צו מיר געפליסטערט, צי ס'איז יא צי נישט פאראנען אן אנהייב ווען, אן ענדע ערגעץ וואו, ס'איז דא אין ווינט דאס שטויבל קוים פארשטאנען, דאס אומגליק פינטעלע וואס רופט זיך דו פאראן דיין בלאנדזשע וועג און דיין געפלאטער צו טרעפן 'ס גרויסע שווערע רעטעניש און הארעוואניע, שטענדיג מי און מאטער און קוים א פיצעלע גערעטעניש. ס'איז דא געדאנק און ווילן שוואכינק פלעמל וואס ציטערט צאנקט אין חושך'ס ברייט געזעמל. פאראן א דו און ער, א זיי. און מיר. פאראן רחמנות העלע קערנער אנונג אז דו ביסט ער און אלע מיר'ס א זיי. און אן באלוינונג, צוזאג, אן שום מאנונג, דער מוז פון אומעטומיגן פארזיי. פאראן דאס גרויסע ראד פון צייט פארענדער.

מיר דאַכט, זיי זענען געווען נאָך פיל גרייטער אין זייער צושטיין, נאָך פאַרביטערטער, גראָד דעמאָלט, ווען עס האָט עקסטאַז גרויסאויגיק געמאַכט אַ פריינטלעך-ליבליכע פאַרנויגונג און צוגעזאָגט פאַרגעסן מיר. איצט האָט געעקט די רגע פון פיל רגעס, די אָנגעזאַפּטע, שווערע, ווי א שוואם מיט צייט פילמויליג ביז די לעצטע ברעגעס, די לעצטע טראפן איז אריין אין תהום, דעם רוים פארשלונגען האט דאס רויטע מעסער, מיין הארץ האט שוין געהערט זיין אטעמען, כ'האב זיך געזאגט, עס איז אזוי דאך בעסער. זאָל שטעכן עס און זאָל געראָטן אים. דערװאַרט איך דען אױף נאַכטיקן געלעגער, עס זאָל אַ מאָרגנדיקער בריװן-טרעגער אַ בשורה גוטס דערלאַנגען מיר? ס'האָט נישט פּאַסירט. עס האָט נאָך נישט געהױערט קײן חלף איבער מיר אין בײזן צער. נישט די נאַכט.

האָט מיט די שאָטן זײַנע און געפֿינקל צעװיגט די גרונטפֿעסטן פֿון דעם פֿאַרשטאַנד, פֿון זײ געמאַכט אַ פֿליִענדיקע הױדע, אַריבער װיסן און פֿאַרשטענדעניש האָב איך געזען די שאָ װי אַן עבֿודה פֿון סאַמע ערד-גײַסט אין פֿאַרשטענדעניש, און איך אַלײן, װי לײַבלעך זיך באַטײליקט אין ריטואַל, און זיך געפֿילט געהײליקט צום סוד.

איר הייסער אייטער האט באגערט באהעפטונג, געזוכט פון מוטערשאפט דעם הארבעריק. האב איך נישט, אין דעם ליכטהארץ פון די שטערן, געשפירט דעם וויי פון דארשטיגע באגערן, דעם רוף וואס גוט באקאנט איז מיר? דאס לעבן מאלט געהיים דאָס דמות פֿון אַלעם און מענטש, דער ציל-פֿאָרעם פֿון גרויס און קליינס. אין די מדבריות, צווישן די גלגלים, וויינט, וואָיעט אויך דער ציטער-קראַמף פֿון איינס, און גיט אַ שטערן מיט אַ מאָל אַ מיניע, ווי אומדערוואַרט אַ העלן שפּריץ געטאָן, און איבער הימל-בויג אין גראַדער ליניע אַ פֿאַל געטאָן, אַ זילבער-בליץ געטאָן. דאס שפיר איך אין די אינערליכסטע גרונטן, אז אויבן דארטן איז אזוי ווי אונטן, און אלץ א משל בלויז פאר מיר. צום אויבן, צו די שטעט, צו די מדינות פון פייער, ווייסן, בלויען, רויטן ליכט, האב איך מיט אלע אפענע פרוזשינעס פון האפן איצט געוואנדן מיין געזיכט. די שטערן. ווי צום ערשטן מאל דערבליקטע, האב איך ווי פרומסטער פון מתפללים, די גאט-פארשיכורטע, די גאט-געשיקטע, וואס פרעפלען אדער שאלן הללים, די שטערן, האב איך מיט א שטילן הימען געבעטן, גיט א צייכן, ווייזט א סימן, אז ס'האלט פון אייך, א בליק אויף מיר. ס'האָט נישט געשפּראָצט קיין מינדסט אַנטפּלעקונג זאַנגל אין הימלס גאָלדיק-זילבערנעם פאַרזיי. בלויז וואָס, ווי פון אַ קאָסמאָסדיק געראַנגל האָט דורכגעשלייכט אַ זיפץ פון גזר און וויי. און כ'האָב געזען אַ בילד פון פרוי, פון מאַמע, אין ווייטע קאַלטע הייכן וואַנדערן. מיט אירע אָרעמס אין יסורים סאַמע, זיך שפּרייטן פֿון איין עק צום אַנדערן. אַזוי, ווען איך האָב אין ווייטיקן געדרייט זיך, האָט לאַנג צוריק אַ טרייסטלאָזע געשפּרייט זיך מײַן מוטערס אָנמאַכט איבער מיר. דורך שלאַכן, געסלעך, ליקעס, ליקלעך, גײט אױך אַ ליכט, װאָס גלײַך איז, און נאָך מער, צום גרעסטן שטערן. דאָס ליכט קאָן מאַכן גליקלעך מיט בלאָער צורה, װאָס דערלױכט אַהער. ס'איז מאַמעשאַפֿט דער ערשט פֿון יעדער ציפֿער. דאס פנים פון גענאד איז מאמעשאפט. זי שמייכלט צו דעם זינקענדיגן שיפער א וועג אין תוהו פון דעם ים באשאפט. האט דיך דעם צווייטנס וואונד געבריט ווי דיינע? דאס האט געברומט אין דיר די מאמע טענה וואס בינדט דיך אין אן איינס מיט מיר. אין זיך פארגעסונג לעקט די קו איר טאכטער. די פויגל מאמע פרום און שוין לאנג טראגט נעהרונג צו איר קינד אין זארג פאריאכטער. די קאץ לערנט ס'קעצל לויער שפרונג און פאנג. זוך דא דעם ענטפער. דא די קרוין מחשבה, די ליבשאפט, חסד, און דערבארעמקייט. זי צוימט די שטורעם לייבן די מערצאווע, זיי ווערן לעמער גוטס און ווארעמקייט. ס'וואלט וועלט מיר סדום געווען. איר האר בלויז מולך. ווען ס'וואלטן אויגן לייטזעליג און פרויליך אמאל כאטש נישט געבליקט אויף מיר. ס'האט די מחשבה פון דעם גרויסן בויער צעשטראלט די מאמעשאפט צום ווינקלשטיין. נאר דאס געביי איז דאך א הויז פון טרויער און איטליך ווינקל אונגליק און פארגיין.

אין דעם פארלענד פון הפקר פליסיגקייט. כ'וויל וויסן, און איך קען בלויז זען און קוקן, ווי ס'וועט דער פיבער פון דעם שפרינגען, צוקן, צעפלאמען ס'פינטל וואר אין מיר. איך טראג אין זיך א פונק פון פייער אויבן, און דריי זיך אין אן אייביגן געדריי. איך בין א שטויב, נאר איינציגער פון שטויבן, וואס וואונדיקט מיטלייד און וואס מאנט אין וויי. דורך מיר דערקענען זיך אליין די ליכטער, דורך מיר דערוויסט זיך נאכט פון נאכטעניש, דורך מיר לאכט אויף מיט קינדישע געזיכטער דער זין דורך פריידיג-פרייער דאכטעניש. עס איז מיין אומגליק וואָר ווי אָקס און שוחט. נאָר גליק איז נישט קיין שקר אויכעט, ווען איך קוק מיט עכטסטן קוק אין מיר. ס'איז דאָ דאָס אומגליק און ס'איז דאָ דער טרויער. איך ווייס צו ווינציק און איך ווייס צו פיל. איך זע פאר זיך א האלב צעעפנט טויער וואו ס'שטייען שומרים צוויי פארטייעט שטיל. איין שומר פריינדליך און איז גרייט מעת-לעתיג מיט ברויט און זאלץ פאר יעדן וואנדערער, א ביטערניש און סמאל-אויג מיט עסיג און שטרענגסטער אפשטויס איז דער אנדערער. און הינטער יענעם טויער שטייט דער מייסטער מיט צופיל פענעמער און צופיל גייסטער. איז טרויעריג אן גרעניץ מיר. א נייער טאג איז פון דער נאכט'ס געמעכער דערווייל ארויס באשיינט א יונגע וועלט.

זאָל שׂונא אונטערוואַרפֿן מיר פֿאַרסאַמטע זאָמען, דערפֿון וועט וואַקסן העכער אייביקער מײַן נאָמען. ווי לאַנג אַ צונג וועט בלוטיקן מיט וואָרט אויף ערד, וועט צווישן טויט און לעבן ייִדיש זײַן געהערט. וועט מאָנען לאַנג אַזוי די אויסטערלישע ווידוי פון מיינע אנדערשדיקע אומרואיגע לידער. זיי וועלן אייביג עדות זיין ווי איך האב געבריעט דעם שימל און די קאלטע פאלטשקייט פון געמיט. מען וועט געדענקן אז אין לשון פון דער געטא האב איך צערוקט די ווענט פון געסל און פון שטעטל. און זוכן וועט מען מיך, ווייל אין א צייט פון שאנד, ווען הינטישע הכנעה האט פארפלעקט דאס לאנד, ווען ס'האָבן קני געבויגן זיך אין קניקסן טיפע, האָב איך געשאַרט פון זיך די ווערעם פון דער חניפה. איך האָב מיין ברויט געמישט מיט טרויער, אָפט מיט גאַל, און פריי געזייט מיין אמת פון יחיד און פון כלל. גיי, ליד מיינס, ווייטער, ווי אַ גרויסמוטיגער פלאַנצער. אויף רישעס ענטפער נישט, מיט חכמה זיי באפאנצערט, וואס שולדיגער די שולד אלס פרימער איז איר הויב, וואס ערליכער דער גאנג אלס נישטיגער דער לויב. און ווייל עס זענען דא מער זונות ווי מאדאנעס, באטראכט מיט קלארקייט אלץ, און מיט א קווינט רחמנות.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק,